א גוטן ערב שבת פרשת שלח. די ארץ ישראל'דיגע אידן האלטן שוין ביי קורח. אבער מען וועט שוין זען אז ס'איז אלץ איין המשך, סאו כ'מיין אז ס'איז נישט אזא גרויסע פראבלעם. און וועלן מיר זיין ממשיך וואס מיר האבן אנגעהויבן צו רעדן לעצטע וואך. זייער א פראקטישע נושא. און די נושא איז אז מען דארף זיין, מען דארף טון זאכן, די ענין פון כח המעשה וואס ער טוט זאכן וואס

אן א שיעור מימרא'ס, אן א שיעור שמועסן וואס רעדן וועגן דעם, און איך מיין אז א חלק פון די סיבה פארוואס מען טוט עס נישט איז ווייל מען פארשטייט עס נישט קלאר, און מען ווייסט נישט אויך וויאזוי עס צו נוצן אין זייער אסאך אנדערע קאנטעקסטן, זייער אסאך אנדערע פראבלעמען, אוואדע מעשה איז עיקר און אוואדע אמאל צו טון איז דאך דא חסרונות פון דעם אויך, מען קען אמאל זאגט מען דער מענטש וואס ער ער איז נאר בעיקר עוסק אין טון, ער איז א גרויסע טוער און ער פארשטייט.

ס'איז א געוויסע איידעלע זאך, דאס איז נישט קיין סתם לאמיר סתם טון, נעמען א בולדאוזער און גראבן ווי סאך מ'קען, דאס איז דאס איז גרינג, און אוודאי טון עס האט א געוויסע גרינגקייט, אבער ס'איז דא א געוויסע א געוויסע עומק אין דעם, ס'איז דא א געוויסע אור אין די אין די פרצוף המלכות, אפילו ס'איז טאקע לית לה מגרמה כלום, יא, זי די פרצוף המלכות האט נישט וואס צו זאגן, קען נישט זאגן וואס צו טון, אבער אין די לית לה מגרמה כלום ליגט אלעס, ווייל ס'ליגט, ווייל אויב מ'טוט נישט איז גארנישט דא, אפילו אז ס'איז דא גרויסע מחשבות און אפילו אז ס'איז דא גרויסע זאכן. און איך גיי געבן אפאר דוגמאות מ'וועט עס דורכגיין אין די פרשה אויכעט וויאזוי מ'קען זעהן אז דאס איז א זאך וואס איז נוגע אפילו אויף ענינים אפילו אויף די גרעסטע מחשבה אפילו אויף הכי מחשבה איז דא א אופן פון עס טוהן בלא מלכות ס'איז דא א אופן פון עס טוהן וואס איז נישט קיין מעשה און ס'איז דא א אופן פון עס טוהן במעשה און די פשוט'ע וועג וואס איך וויל זאגן קודם כל איז אזוי וואס איז סתם א הבהרה אויף די פריערדיגע וואך'סדיגע שמועס איז אז למשל אוודאי מחשבה, אוודאי דעת, אוודאי תורה איז די גרעסטע זאך, אוודאי די עצם זאך אז א מענטש פארשטייט עפעס, אז א מענטש לערנט א זאך, אז א מענטש האט ארויס א זאך, האט דעת, האט חכמה, בינה, דעת, האט א הכרה אין עפעס, דאס איז די תכלית. איך קום נישט דא צו זאגן, אפילו נישט די שמועס אז מען דארף האבן מצוות מעשיות, אוודאי איז עס אויך אזא שמועס, אבער נישט דאס איז מיין ווארט ווען איך רעד וועגן מעשה, ווען איך רעד וועגן די ענין פון מצוות מעשיות, די ענין פון די סוד, די סוד וואס איך רוף די פרצוף המלכות, וואס איז זייער שווער צו רעדן ס'איז דא אזויפיל לשון הרע וואס מען רעדט אויף איר, אזויפיל אזויפיל מניעות קעגן איר. ס'איז נישט די פשט אז מען דארף סתם טון און מען דארף מזניח זיין אלע אלעס וואס איז העכער, אלעס וואס איז העכער איז נישט וויכטיג, אלעס אזוי ווי מען זאגט אסאך מאל דיין דיין תורה, וואס איז ווערט דיין תורה, וואס איז ווערט פילאזאפיע, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אז לערן הלכה למעשה, ביי אַזוי מיט איהן, אַזוי מיט איהן, דאָס איז, דאָס הייסט געלערנט, סתם צו לערנען, מפלפל זיין בעיון, חקירות אַרויף אַראָפּ, זיך סתם דברים בטלים, נישט דאָס איז דער טייטש. כ'מיין, כ'האָב עס שוין געזאָגט אפשר לעצטע וואָך, און כ'וועל עס נאָר זאָגן נאָך אַמאָל זייער קלאָר, אַז ווען אַ מענטש טראַכט, ווען אַ מענטש לערנט, דער איינציגסטער וועג וואָס דאָס איז אַן ענין בשלימות, אין אַנדערע ווערטער אַן ענין בקדושה, אָדער אין אַנדערע ווערטער, אַן אַנדערער קבלהיסטישער וועג פון עס זאָגן, אז ס'איז א ענין פון ס'האט אין דעם דכר ונוק, ס'האט אין זיך שלימות, ס'האט אין זיך זכר ונקבה ברא אותם, ס'האט אין זיך מחשבה און מעשה, איז ווען ער טוט דאס אין א תנועה וואס וואס איז דא אין דעם א מעשה, אין אנדערע ווערטער ס'איז דא א גרויסע חילוק פון א מענטש וואס דרייט זיך אין די גאס, ער קומט אריין אין בית מדרש און ער כאפט א שמועס, איינער שמועסט, לאמיר זאגן אז ס'איז אפילו א תורה'דיגער שמועס, מ'רעדט אין לערנען, אדער א שמועס פון עבודת השם, ס'איז א וויכטיגע שמועס, ס'איז נישט קיין שמועס פון טאטעלי דברים בטלים. ס'איז נאך אלץ א ריזיגע חילוק פון דעם ווי ווען איינער זעצט זיך אוועק, ער זאגט יעצט וויל איך מברר זיין א געוויסע נושא, יעצט וויל איך לערנען, איך וויל געבן צייט, איך ווייס אז ס'איז וויכטיג, קביעות עתים לתורה, מ'דארף האבן צייט, און תורה איז נקנית נאר בחבורה, כ'דארף רעדן מיט חברים, איך וויל געבן צייט אויף צו שמועסן, דורכשמועסן א געוויסע נושא מיט מיין חבר. די צווייטע, ער איז לגבי לגבי די ערשטע, ער איז האט ער געטון א מעשה, אזוי אמאל זאגט מען עקימת שפתיו הוי מעשה, אדער אפילו כוונה קען אמאל הייסן א מעשה, און וואס איז די חילוק פון א כוונה וואס הייסט א מעשה, אין אנדערע ווערטער כוונה וואס האט א דין שלימות, עס האט אין זיך א חיות, עס האט אין זיך א שלימות פון פון דכר ונוק, עס האט א שלימות פון דאס וואס עס האט אין זיך א מעשה, די עיקר שלימות וואס מען קען זאגן איז כאילו די כוונה אליינס, כאילו דאס וואס איך קום אריין און איך זאג, איך גיי יעצט שמועסן. מעשה כאילו מעשה לעומת דער וואס ער האט נישט קיין נישט קיין פלאן האט נישט קיין כוונה האט נישט קיין ער ווייסט נישט וואס ער טוט ער איז אריינגעקומען אין שול און די עולם האט געשמועסט האט ער מיטגעשמועסט ס'קען אפילו זיין די זעלבע שמועס אזוי ווי די גמרא זאגט שניים שעשו פסחיהם אחד עשה לשם שמים ואחד עשה לשם אכילה גסה אויף איינער הייסט צדיקים ילכו בם די חילוק איינער הייסט צדיקים ילכו בם איינער הייסט פושעים יכשלו בם וואס איז די חילוק זאגט די גמרא די חילוק איז די לשמה די חילוק איז די כוונה אבער איך וויל מסביר אז כוונה איז א סארט מעשה ווייל די חילוק כוונה מיינט נישט, אזוי איז דאך די אמת די הלכה, כוונה מיינט נישט ער האט מכוון געווען כוונת הארי, כוונה מיינט נישט ער האט פארשטאנען די ענין פון די קרבן פסח וואס ס'מיינט אז מ'האט אייביג חירות און דורך דעם גייט ער ארויס צו חירות דורך דעם באקומט ער מוחין פון וואס ס'זאל נאר זיין פון ליל פסח, נישט דאס איז די טייטש פון כוונה, כוונה איז די טייטש אז ווען ער האט עס געטוהן, ווען ער האט געגעסן די קרבן פסח אדער ווען ער האט געהאט די שמועס, דאס וואס איך רעד, ווען ער האט געלערנט די ענין, ער האט געליינט די ספר.

דער האט געשמועסט מעשיות און דער האט געשמועסט מעשיות, דער האט געהאט א האט געהאט א שמועס און יענער האט געהאט א שמועס, אבער דער ערשטער וואס האט זיך אוועק געזעצט האט געהאט א כוונה, ס'האט געהאט א מ זיין שמועס איז געווען א מעשה, ס'איז געווען ער גייט מאכן פון דעם א ברכה, ברוך אתה ה' לעסוק בדברי תורה, דאס איז דער חילוק, און אסאך מאל טרעפן זיך אפילו מיך מענטשן וואס זענען, איך בין אינטערעסירט אין לערנען, איך בין נישט איך בין נישט איך בין גענוג קוריעס און אינטעלעקטשועלי קוריעס, איך בין אינטערעסירט אין לערנען, איך בין אינטערעסירט אין ענינים פון תורה, איך בין אינטערעסירט אין ענינים פון פון אינטעלעקטשועל ענינים. לכאורה איז דאך די בעסטע זאך נאר וויסן אז אפילו דאס קען מען ווערן עדיקטעד אין די סענס מען קען ווערן נמשך אין דעם אין א וועג וואס איז נישט בשלימות אין א וועג וואס איז מען שטייט אויף נאך אפאר שעה און ער איז געווען אויף א טשעט און וואס די טשעט איז געווען אינגאנצן עניני מחשבה אינגאנצן עניני תורה ס'איז נישט געווען קיין ווארט פון דברים בטלים מ'האט נישט גערעדט קיין ווארט פאליטיק און זיי האבן ברוך השם גאנצעטע גרופס אין סאושעל מידיע וואס מ'רעדט נישט דארט קיין ווארט פאליטיק קיין ווארט לשון הרע. פשוט מען איז דן מיט דברי תורה און דברי השקפה וואס ס'זאל נאר זיין, און למעשה מען זעט, איך זע ביי מיך, איך זע די מציאות ביי אנדערע, אז אויב ס'גייט צו מיט א וועג וואס דאס איז סתם א שמועס, איך זאג נישט אז ס'איז א גוטע זאך אז א מענטש שמועסט, שמועסן לשם שמועסן מיט דברי תורה איז אוודאי גוט, בעסער ווי שמועסן שטותים, אבער ווען ס'קען עס צונעמען א גאנצע טאג און ער גייט זען סוף טאג, היינט האב איך גארנישט געטון, פארוואס האסט גארנישט געטון? קענסט, שטעל דיך פאר ווען דו וואלסט. זיך קובע געווען אז היינט גייט מען לערנען די סוגיא וואס מען האט געשמועסט אין יענע אין יענע גרופ. פארוואס האסטו גארנישט געטון? ווייל האסט נישט קובע געווען קיין עתים לתורה, ווייל האסט נישט געהאט קיין מעשה, ווייל דאס איז געווען אן מעשה, די מחשבה איז נישט געווען א קדימה פאר א מעשה, איז געווען אן מעשה. די זעלבע זאך איז איך וויל רעדן וועגן תפילה אדער וועגן התבוננות, מעדיטעישן, וועגן מחשבה איז דאך די גרעסטע זאך וואס א מענטש קען טון, דאס איז די אמת. אסאך מאל דערמאן איך זיך ר' מאטעל'ס זיבער פלעגט האט פארציילט. אז ער פלעגט נאכקוקען די אמשינאווער רבי רבי איציקעל פון בארא פארק איז געגאנגען אין די זומער אין די קאנטרי און ער האט געזאגט אז ער האט געהאט א סדר א שיעור וואס איז געווען די שיעור וואס איז געווען די סדר פלעגט נעמען א גמרא ביצה מסכת ביצה איז געגאנגען נעבן אונטער עפעס א בוים אזא אזא בענקל און ער כלומרשט געעפענט די גמרא און מ'האט אים נישט געזען אריינקוקן די גמרא און געטראכט. איז געווען אסאך חסידישע אידן וואס פלעגט זיך דרייען פון פארשידענע אנדערע תנועות וויאזוי מען האט געטון, און אסאך מאל איז די מנהג דאס מאכן אלס א תירוץ, ווייל עס איז נישט קיין אידישע זאך זיך צו זעצן טראכטן, מיט א ספר כלומרשט אויפן טיש איז מער כשר, אדער אפשר דאס מאל די ספר העלפט אז קיינער זאל נישט צוקומען, א מענטש זעצט זיך א מענטש זיצט אונטער א בוים, וועט מען אים שטערן, ער זיצט מיט א ספר אין בית מדרש שטערט מען אים ווייניגער, און ער טראכט. יעצט די טראכטן איז דאך ממש די מערסטע וועליובעל זאך, א מענטש, אויב א מענטש געבט נישט אוועק צייט צו טראכטן, א מענטש זיך מתבונן זיין אביסל אפילו בדברים גשמיים, אפילו אויף גשמיות, אפילו אויף ענינים פון פשוט'ע ענינים פון ביזנעס, פון יעדע זאך, מען דארף געבן צייט צו טראכטן, מען דארף געבן צייט, וויאזוי הייסט דער דער שייגעץ, ביל געיטס האט א מנהג געהאט ווען ער פלעגט פירן די ביזנעס זיינע יעדע יאר, אדער אפשר מער ווי איינמאל א יאר, אזוי האב איך געליינט אין די. בוק פון וויאזוי הייסט ער ניופארט עס הייסט דיעפ ווארק ער רעדט אסאך ארום וועגן דעם וואס מ'דארף געבן צייט אויף מחשבה ער פלעגט געהאט א מנהג יעדע מנהג יעדע יאר זיך גענומען א וואך א גאנצע וואך געגאנגען אויף א וועקעישן ממש צוגעמאכט די טעלעפאן צוגעמאכט די אימעיל נאר געטראכט סא וואס האט ער געטראכט נישט געטראכט קיין קיין קיין עבודת השם געטראכט וויאזוי ער גייט מאכן זיין ביזנעס אבער אין פאקט אנשטאט פירן די טאג טעגליכע מעשה פון די ביזנעס וואס אונז רעדן דאך לכאורה אז די מעשה איז עיקר האט ער געזאגט יא איך בין דאך אבער דער פירער איך דארף דאך האבן א מעגליכקייט אז מען דארף אמאל דארפן טוישן די ביזנעס, אמאל דארף מען מאכן נייע אינישעטיווס, מען דארף זען, אויב איך האב נישט אמאל געהאט א וואך אין די יאר צו טראכטן, וועט עס דאך קיינמאל נישט געשען. און פון דעם איז דא אפאר מעשות דארטן וואס איז ארויסגעקומען פון די פון די וואך וואס מען האט גענומען פשוט אויף צו טראכטן, איך דענק נישט ווי ס'איז גערופן אויף ענגליש, אבער פשוט א וואך אויף טראכטן. און עס איז מיר אבער וויכטיג צו מערקן דא, אז די וויכטיגע חילוק, און וואס איז דאך די חילוק, און נאכדעם רעדן אונז דא, האסטו אמאל מענטשן און נאכט מיר רעדן אונז רעדן זעהן זיך אין די פראבלעם כסדר, וואס מתוך וואס זיי האבן אזוי ליב די טראכטן, און זיי ווערן נמשך אין די טראכטן, מאכן זיי גארנישט, דאס הייסט אויב יענער שרייבט א בוק, אמאל האט זיך א פראבלעם, אסאך מאל לייענען אונז פונקט די נישט ריכטיגע בוק, ווייל יעדע עצה איז דאך גוט אבער עס דארף האבן א קאנטעקסט, ווען אונז לערנען א גאנצע זאך אז עס איז זייער וויכטיג צו אריינטראכטן, דארף פארשטיין וואס טוט זיך, ווי דו קומסט, ווי דו גייסט, מאכן א חשבון, און איך זע דאך אז מיך און אסאך אנדערע מענטשן מאכן א גאנצן טאג די חשבונות, און דערווייל האב איך נאכנישט געמאכט קיין איין דאלער. פארוואס האט מען נישט געמאכט קיין איין דאלער אזוי דו האסט גארנישט געטון דארף עס עקזעקיושען דארף עס מאכן בפועל ממש נו איז וואס איז די וואס איז די חילוק פארוואס פארוואס זיין זיין מחשבה האט אים געברענגט אז ער זאל טון בפועל ממש זיין מחשבה האט געברענגט גרויסע תועלת און מיין מחשבה נישט און איך מיין אז איין גרויסע חילוק איז אז די מחשבה אליינס דארף זיין נישט אויף אטאמאטיק דאס איז די גרויסע הגדרה די גרויסע חילוק. א מענטש בדרך הטבע, א מענטש וויאזוי ער איז אויסגעשטעלט אין זיין לעבן, בפרט ער איז א סאושעל מענטש, ער שמועסט מיט מענטשן, ער קען שמועסן אנליין, אפליין, ער ווערט נמשך נאך זאכן וואס איז נישט בקום ועשה, די עיקר זאך, די עיקר ווארט וואס אונז ווילן רעדן, וואס איז די סגולה, עט ליעסט א גרויסע סגולה פון די כח המעשה איז דאס וואס מען שלאפט נישט. ער לעבט אין קום ועשה, ער לעבט נישט ביי דיפאלט, ער טוט נישט זאכן, אקעי, איך האב זיך געשמארן דאס, שמועסן מיט יענער, געזאגט דאס, ממילא בין איך.

זענען מורא'דיג צעמישט, זענען מורא'דיג צעדרייט, זענען מורא'דיג נישט מיושב, זענען מורא'דיג נישט בעולם התיקון, זיי מאכן, זיי מאכן אין אנדערע ווערטער די, אזוי ווי מ'זאגט לעצטע וואך, די סגולה, די מבחן אויף דעם איז אז ס'ברענגט אונז יאוש און ס'דארף ווען ברענגן חיזוק, ס'ברענגט אונז דיפרעשן און ס'דארף ווען ברענגן שמחה, נארמאל א זאך וואס א מענטש טוט, שמחה לאדם במע לאיש במענה פיו, א מענטש טוט א זאך, א מענטש פירט עפעס אויס, נישט קיין חילוק וועלכע זאך, זאל זיין די קלענסטע זאך, איז די טבע איז ער באקומט שמחה, דאס איז די, דאס איז די טייטש פון שמחה.

ווען אויף די דאס וואס אונז זאגן אז די חילוק ווען מ'רעדט פון דברי תורה און דאס איז וויכטיג א וויכטיגע יסוד אפילו אז מ'איז מקצין ווערט עס סטופיד אבער ס'איז דא אין דעם א גבול די הקצנות ווייזן אז ס'ליגט דא עפעס דברי תורה איז די חכמה די תורה איז חיי עולם תורה איז די גאנצע זאך אבער אז זאגן זאגט די גמרא חיים הם למוצאיהם ווען איז עס חיים למוצי מוציאיהם בפה דאס איז די א דרש פון די גמרא און וואס וואס די טייטש פון די גמרא אז די תורה דארף לעבן אזוי ווי אונז זאגן די תורה דארף דער חילוק פון תורת חיים מיט תורת מוות, אין אנדערע ווערטער מחשבות וואס איז אזוי ווי עולם המוות, עולם הדיפרעשאן, וואס איז אסאך מאל זעט מען דאס אז ס'ליעדט צו דיפרעשאן צופיל טראכטן, די חילוק איז, זאגט די גמרא, למוציאיהם בפה, און איך זעה עס מיט יעדן טאג, אסאך מאל די חילוק פון לערנען א ספר וואס איז בקדושה, וואס הייסט איך קען רופן די לערנען א שלימות'דיגע לערנען, און אויף דעם לערנען קען מען מאכן א ברכה ברכת התורה, מיט א לערנען וואס איז נישט, נישט דא אין אים קיין ברכה, וואס איז קען זיין חכמות חיצוניות אדער אפילו תורה אדער מען לערנט עס נישט אין א אופן פון שמחה, די חילוק איז אז ס'נישט דא אין דעם קיין מוציאיהם בפה, און אזוי איז די טבע, מען זעט צוויי אידן זיצן זיך רעדן אין שול, די אלטע וועג, די מסורה'דיגע וועג פון לערנען תורה איז מען מען רעדט, מען שאקלט זיך, ס'איז דא א מעשה, ס'איז דא עקימת שפתיו הוי מעשה אין דעם, און אין די אוניווערסיטי ווי ס'איז ווייניגער דא די טרעדישן פון לערנען בפה, פון לערנען מיט די גוף, פון לערנען מיט א מעשה, ס'איז מער. לפי ערך מער קרוב צו די דיפרעשאן וועג פון לערנען, איז ליינט מען זייער שטיל, א לייברערי איז די שטילסטע פלאץ ווי מען ליינט און מען שרייבט און מען טראכט און ס'איז מורא'דיג נישט דא אין דעם קיין בפה, און די די זאך וואס די מצוות תלמוד תורה וואס דאס איז די כביכול די חלק המלכות פון די תלמוד תורה אליינס אז נישט דו זאלסט טועה זיין נישט אז דאס איז די תורה אליינס דאס איז די כלי פון די תורה ס'דארף זיין זכר ונקבה ברא אותם. ס'דארף זיין א מעשה, מ'זאגט א ווארט בפה, און אין דעם איז דא א מחשבה, און דאס איז דאס איז די וועג וויאזוי ס'ווערט א זאך וואס איז לעבעדיג, וואס איז דא אין דעם א מעשה, וואס איז עקימת שפתיו הוי מעשה. און וועגן דעם, איך טראכט איך טראכט א סגולה, און איך נוץ עס אמאל, אמאל אז מ'מוטשעט זיך אסאך אויף א סוגיא, און די עולם אזוי ווי צו און דער משמיע איז נאך סתם תורה, ווי עס איז די.

אפילו די אנהייב די פסוקים צו די גמרא צו די מאמר צו וואס די זאך איז בעיסט אויף אדער אפילו מ'הייבט אן ארויס צו שמועסן אביסל די שאלה וואס איך האב און די תירוץ וואס איך האב און די ארויסשמועסן אליינס ברענגט א מורא'דיגע קלארקייט נישט נאר אין די פרצוף המלכות נאר אין אלע אנדערע פרצופים און אלע אנדערע העכערע לעוועלס פון פארשטאנד דאס איז די סיבה פארוואס ס'איז דא ס'דא א געוויסע סגולה אין מעשה ס'איז דא א געוויסע כח הגילוי א כח המברר א כח החיות אין די עולם המעשה וואס איז נישט דא אין די אנדערע עולמות ווען זיי זענען נישט מחובר מיט עולם המעשה. און דאס איז די די ערשטע הקדמה און א המשך צו די פריערדיגע וואך צו מסביר זיין. אז ס'איז דא אזא מין זאך וואס הייסט מרגלים. די מרגלים האבן גערעדט לשון הרע אויף אויף ארץ ישראל. און מער באופן כללי, ווער ס'ליינט ספר במדבר ווייסט. מ'קען זאגן אז אלע גאנץ ספר במדבר איז א ליסט פון חטאים. ס'איז דא געדענק נישט וויפיל אבער אין פסוק שטייט די וואך וינסו אותי זה עשר פעמים. צען עשרה נסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר וואס איז די אלע כמעט שטייען אין ספר במדבר. און אלע גייען אויף די זעלבע זאך, אין אנדערע ווערטער מען זאגט בקבלת שבת אין די מזמור פון תהלים ארבעים שנה אקוט בדור ואומר עם תועי לבב הם. ס'דא עפעס איין פראבלעם פון די דור המדבר וואס כסדר חזר'ט זיך איבער, אמאל איז וועגן וואסער, אמאל איז וועגן עסן, אמאל איז וועגן א מלחמה, אמאל איז וועגן די מרגלים, אמאל איז וועגן קורח, אמאל איז וועגן א צווייטע זאך, ס'איז כסדר דא איין פראבלעם, און די פראבלעם האט זיי גורם געווען נישט אריינצוגיין אין ארץ ישראל אין די ענד, אין דזשענעראל, מ'רעדט מער באופן כללי. און אויב מ'וויל זאגן א הגדרה, א ווארט וואס איז, איז די הגדרה למעשה, און מען קען זאגן אין פרשת מרגלים, דאס הייסט דא איז די מאל וואס עס שטייט דא, דאכט זיך עס שטייט שוין ווייטער, דאס איז די ווען מען פרעגט געווענליך פארוואס איז מען טאקע נישט אריין און פארוואס איז די דור המדבר זיך אפגעטיילט פון די דור באי הארץ, איז די תירוץ פרשת מרגלים, אבער עס מיינט נישט אז די פרשת מרגלים איז א ספעציעלע חטא, דאס וויל איך מדגיש זיין, עס איז נישט טייטש און דאס איז נוגע אויך צו די פשט פון די פרשת מרגלים, ווען מען וויל וויסן וואס איז געווען די טעות, וואס איז געווען די עוון, וואס איז געווען די חטא. דארף עס אלעמאל וואס מען זאל עס מסביר זיין דארף עס מסביר זיין אלס א המשך פון אלע חטאים אדער נסיונות פון פון דור המדבר ווען ס'דא א מין זאך וואס הייסט דור המדבר זיי כסדר זענען זיך מתלונן אזוי ווי משה רבינו איז מסכם אין פרשת ספר דברים ובדבר הזה אינכם מאמינים בה' אלקיכם ס'פעלט זיי א געוויסע אמונה ס'פעלט זיי א געוויסע בטחון. טחון אמונה דא טייטש בטחון, און כסדר זענען קאמפלעינען זיי דאס דא הייבט זיך פון ויהי העם כמתאוננים, און אויף דעם די אלע עשר פעמים זענען מער ווייניגער אנדערע סארט פון קאמפלעינס וואס זיי האבן קעגן ה', און ארום דעם ארום דעם די די שיא פון דעם די גרעסטע קנאק פון דעם איז געווען אין פרשת מרגלים, און וואס רופן אונז פרשת מרגלים לפי לשון חזל לשון הרע, לשון הרע טייטש זיי האבן גערעדט לשון הרע ויוציאו דיבת הארץ רעה, און לכבוד דעם דאס איז א שם הכולל פאר די גאנצע חטא פון דור המדבר, פאר די גאנצע תועי לבב פון דור המדבר, פאר די גאנצע קשי עורף פון דור המדבר, פון די גאנצע חוסר אמונה פון דור המדבר. און למעשה, ווען מען טראכט אריין זעט מען אז די זאך פון לשון הרע קען מען עס רופן ענליך, כמעט די זעלבע זאך ווי וואס איך רוף קאמפלעינטס. וואס איז די טייטש פון א קאמפלעינט? כ'וויל מחדד זיין די חילוק פון א קאמפלעינט און ריכטיג רעדן. ווען מ'פרעגט דאך גלייך אויף די מרגלים ווער ס'קוקט אריין די רמב"ן זאגט וואס הייסט וואס הייסט האסט טענות אויף די מרגלים? דו האסט דאך זיי געשיקט וראיתם את הארץ מה היא? וואס ס'זאל נאר זיין פשט מ'זאל וויסן וויאזוי צו מאכן די מלחמה וכו' זיי האבן געזאגט די אמת זיי האבן צוריקגעקומען זאגט און געזאגט וואס וואס וואס האט מען געזען וואס וואס שייך צו האבן טענות? און איך מיין אז דאס איז די זעלבע שאלה וואס איך האב פריער, וואס איך האב געזאגט פריער, א מענטש זאגט, דו זאגסט מיך אז עס איז נישט גוט צו צו סתם זאגן חקירות אן קיין מעשה, צו סתם זאגן צו סתם זאגן דעות, און עס קומט נישט אן, לאז איט, יענער מיין חבר זאגט לעצטע וואך, לא לחכמים לחם, פון זאגן חכמות וויאזוי צו מאכן געלט מאכט מען נישט קיין געלט. וואס הייסט? דאס איז דאך די, וויאזוי דען גייט מען מאכן געלט? וואס איז בעסער מיט טיפשות זאל מען עס טוהן? מ'זאל טוהן אריין פארן מיט א קאפ אין וואנט איז דאך זיכער נישט די וועג, ס'איז דאך זיכער אז מער מענטשן האבן שוין פארלוירן געלט פון פון נישט טראכטן ווי פון יא טראכטן, אבער איך מיין ס'איז זיכער א גרעסערע פראבלעם עט ליסט מ'זאל טראכטן, אפילו מען טראכט איז מען נאך נישט זיכער, אבער קודם דארף מען דאך וויסן מה היא, מ'דארף דאך זעהן, מ'דארף דאך האבן מרגלים, מ'דארף דאך וויסן די מציאות. נאר די טייטש איז, איך מיין אז די טייטש פון דעם איז די זעלבע טייטש פון. פון די פון די פריערדיגע פראבלעם נאך נאר מיין מוסיף זיין א המחשה צו דעם ס'דא די ווארט פון די קאצקער רבי וואס מ'זאגט נאך אז האבן געזאגט ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם ער זאגט וואס א נייע דאגה האסטו זיי קוקן דיך אן ווי חגבים דיין פראבלעם ווער האט דיך ווער האט דיך ווער האט דיך געפרעגט וואס א נפקא מינה וואס יענער קוקט דיך אן וואס פאר א מין זאך איז דאס אז דו קוקסט דיך אן קליין דו קוקסט דיך אן כחגבים ווי האט יהושע און כלב געזאגט אם חפץ בנו ה' מ'עס געבן וואס האבן וואס איז די פחד

די עבדות אין מצרים און זיי זאלן האבן די כח און די אומץ די ברעיווערי צו קענען ווערן פירן די מלחמה וואס מ'דארף האבן אויף צו גיין אין ארץ ישראל. און למעשה און מ'האט מיר געפרעגט אויף דעם און און אז וואס הייסט עס שטייט דאך אין פסוק אז וועגן די מרגלים איז מען נישט אריין אין ארץ ישראל וואס לכאורה וואס למעשה א שטיקל סתירה פון די צוויי פסוקים אפילו איינמאל שטייט אז ינחם העם בראותם מלחמה נו וואס וואלט געווען די פלאן מ'זאל גיין דרך המדבר און נאך גלייך דעמאלטס אין כנען זיין ווייטער א מלחמה וואס מה הועילו חכמים בתקנתן איז וואס אונז פארשטייען און לכאורה אזוי דארף מען פארשטיין די רמבם אויך האט נישט אפילו די פסוק די חטא המרגלים איז למעשה אזוי ווי שטייט אין די פסוק אזוי ווי עס זאגט די אייבערשטער כאשר דברתם כן אעשה לכם איך גיי טון פונקטליך וואס ענק זאגן ענק זאגן ענק קענען נישט גיין ארץ ישראל אקעי ענק קענען טאקע נישט אנדערע ווערטער, אסאך מאל א חטא מיט די עונש איז די זעלבע זאך, תיסרך רעתך. די אידן, די חטא המרגלים איז געווען די אידן האבן זיך געפילט שוואך, זיי האבן זיך געפילט פאוערלעס כלפי די כנענים, די זאגן מיר אפס כי עז העם היושב בקרבו, אונז גייען עפעס אפאר שלעפערס פון מצרים ארויס גייען זיך שלאגן מיט די ענקים וואס איז געווען דא אין חברון. נישט פאר אונז. און דאס הייסט א חוסר בטחון, דאס הייסט אז מ'דארף זאגן די אייבערשטער גייט אונז העלפן, אונז דארפן טאקע נישט זיין אזוי שטארק, אבער ס'איז למעשה א חוסר אומץ, חוסר יכולת, אונז קענען נישט, וויאזוי קענען אונז גיין מאכן א מלחמה אז אונז קענען נישט, אז מ'קען נישט, דאס איז דאך די ערשטע כלל, אן קיין מאראל קען מען גארנישט טון, אפילו מ'דארף אפשר שטארק האבן גאנס, מ'דארף האבן כלי זיין, דארפן די אייבערשטער זאל העלפן, אבער אז דו גלייבסט נישט אז די אייבערשטער זאל העלפן, דאס איז די טייטש בטחון.

כולם אנשים, איך מיין זיי זענען געווען אנשים, מענטשן, כאילו די אנשים, אזוי ווי רש"י זאגט אנשים מיינט חשובים, די אנשים איז לאפוקי וואס איז געשען שפעטער, שפעטער זענען געווארן אויס מענטשן, זענען געווארן א באנטש פון נקבות, א באנטש פון בעיביס, א באנטש פון פחדנים, א מורא, א מענטש איז אזא מין זאך, אזא מין בריאה וואס ער נעמט, ער נעמט אחריות אויף זיך. וואס און דאס איז כאילו אזוי ווי איך זאג דאס איז אז ער טוט א מעשה אנשים אזוי ווי עס שטייט אין משלי במקום שאין אנשים השתדל להיות איש וואס טייטש השתדלות להיות איש זיין א מענטש און וואס זאל זיין דער מענטש וואס צו אים גייט מען קאמפלעינען נו איך וויל דא מסביר זיין די זאך יעדע מאל א מענטש רעדט לשון הרע אין אנדערע ווערטער יעדע מאל א מענטש וואס קאמפלעינט און מ'פינט זייער אסאך אזעלכע קאמפלעינטס, די מרגלים אליינס, יא? וואס ברענגסטו אונז א לא מעט מאי ויעש שונאי על עירו, אונז זענען פשוט'ע מענטשן, אונז האבן נישט אזויפיל זכותים, אונז האבן נישט אזויפיל כח בגשמיות, האבן נישט אזויפיל צדקות ברוחניות, אונז קענען עפעס גיין ארץ ישראל, לאז זיך אפ פון אונז רבונו של עולם, אפשר וועט מען בלייבן שטארבן במדבר, עס איז נאך בעסער ווען מיר וואלטן געשטארבן אין מצרים, ווער האט אונז געבעטן אנצוהייבן די גאנצע עדווענטשער וואס מען זעט זיך נישט ארויס דערפון. יעצט פון ווי קומט אזא סארט אזא סארט קאמפלעינט? און די זעלבע זאך איז אין אלע קאמפלעינטס, אזוי ווי די ליסט פון די קאמפלעינטס אין די מדבר זענען אלע קאמפלעינטס וואס מענטשן האבן, ער האט נישט קיין געלט, ער האט נישט קיין וואסער, ער האט נישט קיין ער האט נישט קיין מנוחה, ער האט נישט די אלע זאכן. ווער קאמפלעינט? עס איז דא אזא מין כלל וואס מען קען זען אין די וועלט, ווען א מענטש קאמפלעינט איז די טבע, ס'איז מען זעט עס די זעלבע זאך אין פרשת שלח, די גרעסטע עבירה וואס זיי האבן געקענט טוהן איז געווען וינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי, די זאך וויל איך שוין מער נישט מוותר זיין.

ער זאגט דאך ריכטיג, פארוואס איז ער אנדערש פון דער רב וואס שטייט אויפן באלעמער און שרייט אז די עולם זאל תשובה טון, אז די עולם איז דאך בטל למעשה די זעלבע סארט קאמפלעינער, ער רעדט אפילו די זעלבע זאך, ס'איז דאך דאס ווייטער די זעלבע חילוק וואס איך זאג שניים צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם, ס'איז דא צוויי מענטשן וואס זאגן ממש די זעלבע זאך, ס'איז דא א רב וואס ער שטייט אויפן בימה און ער שרייט רבותי אונז זענען אונז זענען.

וואס איז די סיבה? כ'מיין אז די סוד פון דעם איז אז קאמפלעינען ווייזט חולשה. ס'הייסט אז ס'גייען אין יעדע אפיס אין יעדע פלאץ ווי ס'דא א קלארע הייעראקי, ס'דא א באס און ס'דא ארבעטערס, וועסטו זען די וואס ארבעטערס וועלן קאמפלעינען און די וואס שטופט אראפ די קאמפלעינטס, ס'אזוי די מנהג כסדר, ס'נאך קיינמאל נישט געווען אז א באס קומט צו די ארבעטערס און ער קאמפלעינט, א באס שרייט אויף די ארבעטערס אפשר אבער ער קאמפלעינט נישט, דאס איז צוויי אנדערע זאכן, וואס איז די חילוק? דער קאמפלעינער.

אבער ער גייט נישט ארום קאמפלעינען, פארוואס? ווייל ער ווייסט אז ס'נישט דא צו וועם צו קאמפלעינען. וואס גייסטו קאמפלעינען אז די ביזנעס איז שרעקליך? נו, אויף וועמען איז די קאמפלעינט? אויף וועמען איז די תלונה? לא עלינו תלונותיכם, אויף וועמען איז עס? ס'איז אויף אים, אין אנדערע ווערטער, ביי אים יעדע קאמפלעינט, איז נישט א קאמפלעינט, ס'איז א טרענסלעישן צו א עקשאן, אקעי, יענער זאגט אז מען דארף, סארי די עירקאנדישאנער איז צו קאלט, איז צו הייס, דארף מען זען צו מען קען פיקסן די עירקאנדישאנער. דער וואס קאמפלעינט, די תנועה פון קאמפלעינען, די תנועה פון רעדן אלע חסרונות וואס יענער האט, די תנועה פון לשון הרע אליינס, די תנועה פון רכילות, איז אלעמאל א תנועה פון חולשה, איז אלעמאל א תנועה וואס פילט, איך קען נישט פיקסן די וועלט, איך קען נישט, איך בין נישט דער בעל הבית אויף צו מאכן טוישן די עירקאנדישאן, וואס טו איך? איך קאמפלעין. ממילא גייט דאס ארבעטן ווען ער קאכט, און ווען מענטשן זעען איינער קאמפלעינט, און אמאל אפילו די רב שטייט אויפן בעלעמער ווען ער רעדט פון אזא טענאר פון קאמפלעינען, איז ער מזולזל, ס'דא אזעלכע אזעלכע רבנים אזעלכע דרשנים, זיי קאמפלעינען כסדר, זיי זאגן גוט ריכטיגע זאכן, אבער זיי קאמפלעינען, און פון קאמפלעינס קומט קיינמאל גארנישט ארויס, ווייל קאמפלעינס זאגסטו, איך בין נישט דער בעל יכולת, איך בין נישט דער בעל דעם וואס מ'דארף ברענגען די קאמפלעינס, איך בין דער קאמפלעינער. די רגע וואס איינער איז דער קאמפלעינער, הייסט איך בין נישט, איך בין כחגבים, איך בין נישט קיין אנשים, איך בין כחגבים. און ס'איז א גרויסע חידוש דאס צו הערן, ווייל אסאך מאל פילט עס, און ס'פילט אפילו ווען מ'פרעגט וואס הייסט מתלוננים, ס'איז תפילה, א מענטש קען נישט גיין צו די אייבערשטען און בעטן מי יאכילנו בשר, ס'איז דאך א תפילה, וואס איז שלעכט? די אייבערשטער נותן לכל בשר, דאס איז דאך אונזער דזשאב, יא. אבער תפילה, דאס איז האט אין זיך א מעשה, תפילה איז א קום ועשה, אין תפילה זאג איך, איך ווייס אז דו האסט פון דעם, איך בעט דיך, אבער ווען א מענטש קאמפלעינט, איז כאילו, אסאך מאל תפילה אליינס קען אפשר אפילו זיין א קאמפלעינט בלבד, ווייל איך טו עפעס, אקעי, וואס קען איך, אויף וועמען קאמפלעינסטו, צו וועמען, צו וועמען, צו וועמען רעדסטו? און אסאך מאל איז עס אזוי ווי ענוה פסולה, אונז רעדן אסאך מאל וועגן גאווה און ענוה פסולה, די מרגלים זענען למעשה די גרעסטע ענווים, אויף אז וואו אבער זיי זענען גרעסער פון אונז, און אויב מען טראכט עס אביסל ארום בזכות, אונז האבן נישט גענוג זכותים, אונז האבן געזינדיגט צופיל, אונז זאלן נישט קענען נישט גיין ארץ ישראל, און ווער עס לערנט זוהר זעהט אז דאס איז די טענה פון די מרגלים מער ברוחניות.

למעשה דאס איז נישט ענוה, דאס איז פשוט ער האט זיך אפגעטיילט פון די מציאות, ער פשוט וויל נישט טון למעשה, דאס איז נישט ענוה, דאס איז אפשר מער עצלה אדער פלעין שפלות. ווען ער זאגט במקום שאין אנשים השתדל להיות איש, מיינט עס צו זאגן, ווען דו האסט א קאמפלעינט, דו ביסט אין א פלאץ, דו זעסט אז דא א פראבלעם, דארפסטו וויסן אז די קאמפלעינט איז נאר אויף דיך. אין אנדערע ווערטער, קאמפלעין נישט, ווייל דו ביסט די איינציגסטע וואס די קאמפלעינט קען גיין צו. ס'איז קיינמאל נישט דא עפעס א צווייטע אויף דיך, און דאס איז אזא שווערע זאך פאר מענטשן צו כאפן די פשט, מענטשן מיינען אז דער וואס איז משתדל להיות איש איז זיך מתגדל, אזוי ווי די מרגלים, אה, דו ביסט, ווער ביסט, ווער זענען אונז? אונז זענען, אונז זענען גארנישט, אבער אונז זענען די איינציגסטע צו וועמען מען קען ברענגען א קאמפלעינט, ווייל אונז זענען די איינציגסטע וואס קענען עפעס טון, דאס הייסט דער כח המעשה שבנו, דער כח המ. אונז גייען עפעס טון, דאס איז די איינציגסטע מענטש, דאס איז די איינציגסטע פלאץ ווי מען קען בכלל ברענגען א קאמפלעינט, ווי מען קען בכלל ברענגען א תלונה. און ווען א מענטש פילט. איך מי אנכי, זאגט מען אים, האלט דיך נישט אזוי גרויס, ביסט טאקע נישט אזוי גרויס, דו דארפסט טון, שארץ דיך אויף, שארץ דיך אויף די ארבל און טו וואס דו מיינסט אז מען קען טון, אדער אויב דו ווייסט נישט וואס צו טון דארפסטו פרעגן איינעם וואס דו האלטסט ער ווייסט בעסער וואס וואס צו טון וכו', אבער די די אסאך מאל איך זעה עס כסדר און איך וויל נאר ענדיגן מיט דעם, איך זעה כסדר די פראבלעם פון מ'האט נאכנישט קיין בעסערע ווארט ווי ענוה פסולה, ענוה פסולה איז די פילינג אז. אז למשל, נאר זאגן די פשוט'סטע משל, און דאס איז איך דארף זיך ענדיגן מיט דעם, למשל עס קומט אריין א איד אין בית מדרש און ער זעט זיין חבר איז צובראכן, ער איז נעבעך האט א צרה, און וואס פילט די עניו, די קאמפלעינער מענטש? ס'איז טאקע שרעקליך, און אפשר איז דא איינער וואס איז שולדיג אין די צרה, און אפשר איז די גאנצע סיסטעם שולדיג, וכו' וכו', יא, און מ'קען קאמפלעינען, תכלית, גייט ער צו, אסאך מאל בפועל, גייט ער צו צו יענעם אפילו זאגן עפעס א גוט ווארט, זאגט ער אים עפעס א חיזוק, זאגט ער אים, פרובירט ער עפעס איין זאך צו טון, אפילו עס וועט נישט אפשר ארבעטן, ער פרובירט אפשר איין זאך צו טון, יענעם צו א טובה צו טון, ניין, פארוואס, איך בין עפעס א טוער, איך בין עפעס א עסקן, פארקערט, די עסקנים זענען דאך אלע קאראפט, איך בין דאך א גוטע מענטש, איך בין דאך א פשוט'ע מענטש, איך קען עפעס טון, איך בין א פלעינע מענטש, איך רעד נאר, איך. און לכבוד די ענוה האט ער קיינמאל נישט געהאט, קיינמאל נישט געגעבן קיין שמייכל פאר א איד, אפילו אויף צו שמייכלען פאר א צווייטן פאדערט זיך א געוויסע במקום שאין אנשים השתדל להיות איש אין אנדערע ווערטער א געוויסע התגדלות א געוויסע זאך וואס ער זאגט איך זעה אז יענער איז צובראכן מען דארף איינער דארף אים זאגן א דזשאוק איינער יא דער איינער זאל גיין זאל אים זאגן א דזשאוק

טוט קומט מיט דעם צו די קאמפלעינטס ווייל דאס איז די טבע קאמפלעינטס איז די שוואכע קומט צו שטארקע מיט קאמפלעינטס אזוי איז די טבע אויב דו זאגסט איך בין דער בעל טוער איך גיי עפעס טון אפילו די קלענסטע זאך כ'וועל אים זאגן א דזשאוק כ'וועל אים עפעס כ'וועל עפעס טון נישט זאגן א דזשאוק בתוך א שמועס יא מ'רעדט מ'רעדט זיך אזוי ווי מ'האט גערעדט פריער בכוונה תחילה איך גיי עפעס טון גלייך האט מען אנגעהויבן טענה'ן ס'איז אפשר נישט געווען די ריכטיגע דזשאוק אפשר איז געווען פונקט נישט פאסיג יא ס'איז א ריסק יא. אבער וועם ווער קומט צו די ריסק? צו ווער ווער צו וועם קומט עס אין די ענד די שאלה פון די ריסק? נאר צו דיר! נאר צו דיר! ממילא דו דארפסט נישט מורא האבן דערפון. א צווייטער זאל אזוי קאמפלעינען, בסדר. דו דארפסט מורא פון דעם ווייל דו ביסט דער איש וואס האט זיך גענומען במקום שאין אנשים און געטראפן א א וועג צו זיין אנשים וואס קענען זאגן אין חוב את בני ה' בהאי ויעשני ס'וועט ס'וועט געשען. ס'נישט דא קיין צווייטע זאך וואס קען וואס וואס איז תלוי אין אים. אין הדבר תלוי אלא בי.